בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה, דף כ א, מיר הייבן אן דף כ עמוד ב', פיר שורות פון אונטן, אמר רב זירא אמר רב נחמן, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב זירא אמר רב נחמן, כל ספיקא לקמיה שדינן, וואס טייטש, די אלע ספיקא דיומות, אונז האלט מיר דאך אין חוץ לארץ צוויי טאג אלץ ספיקא דיומא, איז ספיקא דיומא מיינט די טאג מיט די טאג שפעטער, און ער איז מסביר, למימרא דאס מיינט צו זאגן, דחמיסר ושיתסר עבדינן, ארביסר לא עבדינן. סא לאמיר נעמען סיי פסח סיי סוכות, איז פסח און סוכות אין תורה שטייט ווען איז דאס ט ו, די פופצענסטע טאג פון חודש, מאכט מען אלס ספיקא דיומא די פופצענסטע מיט די זעכצענסטע, די פערצענסטע מאכט מען נישט, נישט פערצן פופצן, נאר פופצן זעכצן, פארוואס? ווייל פשוט, בעצם וואס איז די ספק דא? די ספק איז ביי פסח איז די ספק ווען איז געווען ראש חודש ניסן, צו אדר איז געווען א חסר, צו א מלא. יעצט פשטות איז אדר א חסר, ווייל נארמאל אויפן סדר גייט א חודש מלא א חודש חסר א חודש מלא א חודש חסר, ממילא נארמאל אין נארמאלע צושטענדן איז סיי אדר און סיי אלול זענען ביידע חסרים, און ממילא אז אדר איז א חסר איז אין חוץ לארץ בפשטות הייבט זיך אן ראש חודש ניסן ל' אדר, נישט דא קיין ל' אדר ווייל אדר איז א חסר, איז ל' אדר איז בעצם ראש חודש ניסן, און ממילא ט ו ניסן, וואס דאס איז פסח, דארף מען אפשר בכל זאת האבן א ספק אז אדר איז געווען א מלא, טאמער אדר איז געווען א מלא דארף מען אלעס אפרוקן מיט א טאג, האלט מען טאקע פסח סיי ט ו סיי ט ז, אבער י ד איז נישט שייך צו האלטן פסח, ווייל וואס איז די ספק, אפשר איז ראש חודש געווען כ ט אדר? נישט דא אזא זאך אז ראש חודש זיין כ ט אדר, ראש חודש איז מינימום אדער ל' אדר אדער ל' אלף, מילא פאר דעם אלע ספיקות איז אויף שפעטער, נישט אויף צוריק. איי פרעגט די גמרא ווער זאגט, וליעבד נמי ארביסר, דילמא חסרוה לאב וחסרוה לאלול, די גאנצע חשבון איז דאך געבויעט אויף דעם, צו אלול, און די זעלבע זאך ביי פסח, צו אדר איז געווען א מלא צו א חסר, פיין, לאמיר שוין זאגן אונז האמיר א ספק אויף אדר און אויף אלול, וואס טוט זיך אבער ביי די חודש פארדעם, קען זיין די חודש פארדעם, וואס מען נעמט אויך דא מיט א פשטות אז ס'איז א מלא, קען זיין ס'איז אויך געווען א חסר, און ממילא טאמער סיי שבט און סיי אדר זענען געווען חסר, אדער ביי תשרי טאמער סיי אב און סיי אלול זענען געווען חסר, איז פשט אז יום טוב איז באמת יא י ד און נישט ט ו, איז פארוואס האלט מען נישט ספיקא דיומא אויך י ד? ענטפערט די גמרא ניין, תרי ירחי חסירי קלא אית להו, טאמער ס'איז דא צוויי חדשים וואס זענען חסר איינס נאכן צווייטן, איז אזא מין מאדנע זאך אז ס'איז דא א קול אויף דעם, יעדער הערט פון דעם, אפילו אזעלכע פלעצער וואס שלוחי בית דין קומען נישט אן, וואס דארט האלט מען ספיקא דיומא, הערט מען אזעלכע סארט זאכן, און ממילא דאס העט נישט געשען. קומט אויס אזוי, לאמיר אנכאפן א דוגמא פסח, און מ'קען אליין פארשטיין סוכות פון דעם, איז אזוי ווי מ'האט געשמועסט, נארמאל, אין א נארמאלע יאר איז א חודש מלא א חודש חסר, א חודש מלא א חודש חסר, אפילו ווען מ'האט מקדש געווען על פי הראיה, ס'איז געווען א סדר, און די סדר איז געווען אזוי, איינס אזוי, איינס אזוי, איינס אזוי, איינס אזוי, און ממילא, אין א נארמאלע יאר, איז טבת א חסר, שבט א מלא, און ווייטער אדר א חסר. יעצט. אונז האמיר געזאגט אז מ'האלט צוויי טעג יום טוב ספיקא דיומא, ווייל אפשר בכל זאת איז אדר געווען מלא די יאר, און דערפאר האלט מען צוויי טעג פסח. פיין, ט"ו ט"ז, האט די גמרא געפרעגט, אפשר איז סיי שבט און סיי אדר געווען א חסר, און אויף דעם ענטפערט די גמרא ס'קען נישט זיין, ווייל טבת איז חסר, טאמער שבט וואלט אויך געווען חסר, וואלט שוין די גאנצע שטאט געטומלט און געראשט און גערוישט און יעדער וואלט געהערט פון דעם, און במילא אז מען האט נישט געהערט איז א סימן טאקע אז שבט איז געווען א מלא אזוי ווי עס דארף צו זיין, און במילא די איינציגסטע ספק דא איז אויף אדר, צו אדר איז א חסר ווי עס דארף צו זיין אדער אפשר איז אדר געווען א מלא, און פאר דעם טאקע האלט מען די ספיקא דיומא פון ניסן אויף שפעטער ט"ו ט"ז, נישט י"ד ט"ו, און די זעלבע זאך ביי תשרי. זאגט די גמרא ווייטער, לוי איקלע לבבל בחדסר בתשרי, לוי איז אנגעקומען קיין בבל, און ער זעט אין בבל אז ס'איז עלעפטע טאג אין תשרי, ס'איז מוצאי יום כיפור, די עולם עסט כאילו לא היה, אמר, האט לוי געזאגט פאר די מענטשן דארט אין בבל, בסים תבשילא דבבלאי, ביומא רבה דמערבא, די עסן וואס איך זעה דא אין בבל, ס'איז זייער זיסע עסן, בשעת וואס אין ארץ ישראל פאסט מען, וואס טייטש? ער האט זיי געזאגט אז עטץ פראוועטס דא מוצאי יום כיפור י"א תשרי, זאלט עטץ וויסן אז אין ארץ ישראל איז היינט יום כיפור, פארוואס? ווייל נארמאל טאקע איז אלול א חסר, דאס יאר האט מען מעבר געווען דעם אלול, און ממילא יום כיפור א טאג שפעטער, וואס טייטש אין א טאג וואס עטץ מיינט ס'איז מוצאי יום כיפור, איז בעצם יום כיפור. אמרי ליה, האבן די בני בבל געזאגט צו לוי, אסהיד, קענסט עדות זאגן אויף דעם? טאמער דו וועסט עדות זאגן, וועמיר אננעמען דיין ווערטער און מ'עט טאקע פאסטן היינט. אמר להו, האט לוי זיי געזאגט, לא שמעתי מפי בית דין מקודש. ס'טייטש, אוודאי ווייס איך אז בית דין האט מקדש געווען די חודש מ'האט געמאכט פון אלול א מלא, אבער איך האב נישט געהערט ווי בית דין זאגט מקודש, און אזוי ווי מ'וועט זען בהמשך הסוגיא אז חז"ל האבן מתקן געווען אז סיי ניסן סיי תשרי נישט דא אזאך שלוחים גייען ארויס, נאר די שלוחים מוזן הערן פון בית דין די ווארט מקודש, און אז ער האט נישט געהערט האט ער נישט געוואלט עדות זאגן. זאגט די גמרא ווייטער, מכריז רבי יוחנן, רבי יוחנן האט אויסגערופן, כל היכא דמטו שלוחי ניסן ולא מטו שלוחי תשרי, אלע שטעט אלע לענדער וואס קומען אן שלוחי ניסן, אבער נישט שלוחי תשרי, פארוואס זאל זיין אזא פלאץ, ווייל די שלוחים וואס זענען ארויסגעגאנגען ניסן, זענען געגאנגען יעדן טאג זענען זיי געגאנגען נאך און נאך ווייטער און ווייטער פון בית דין, חוץ שבתים, אזוי ווי מען האט געזען שבתים האבן זיי נישט געקענט גיין, מה שאין כן שלוחי תשרי, האבן געהאט אסאך ווייניגער טעג וואס זיי האבן געקענט גיין, סיי ראש השנה האבן זיי נישט געקענט גיין, און סיי יום כיפור האבן זיי נישט געקענט גיין, מילא ביז סוכות איז געווען פלעצער וואס די שלוחים זענען אנגעקומען פסח אבער נישט סוכות, איז אין די אלע פלעצער זאגט רבי יוחנן, ליעבדו תרי יומי גזירה ניסן אטו תשרי, איז נישט דא אזא זאך אז ניסן וואס די שלוחים קומען אן דעמאלטס האלט מען איין טאג פסח, תשרי וואס די שלוחים קומען נישט אן האלט מען צוויי טאג סוכות? ניין, רבי יוחנן האט געזאגט מען דארף מאכן א גזירה אז טאמער מען וועט האלטן איין טאג דאס צוויי טאג דאס, די נעקסטע יאר וועט מען אלעס האלטן איין טאג, דערפאר זאגט רבי יוחנן אזעלכע פלעצער האלט מען צוויי טאג ספיקא דיומא אלע ימים טובים, און אויך פסח אפילו די שלוחים קומען אן אויף פסח, זאגט די גמרא, רב אייבו בר נגרי ורב חייא בר אבא, איקלעו לההוא אתרא זענען געקומען צו א שטאט דהוה מטו שלוחי ניסן ולא מטו שלוחי תשרי, טאקע אזא סארט שטאט, ועבדי חד יומא, און מ'האט זיך געפירט דארט אז מ'האט געהאלטן נאר איין טאג פסח, ולא אמרי ולא מידי, און סיי רבי אייבו סיי רבי חייא האבן נישט מוחה געווען, שמע רבי יוחנן, רבי יוחנן האט דאס געהערט ואיקפד, ער האט מקפיד געווען אויף זיי, זיי זענען געווען זיין תלמידים ער האט מקפיד געווען פארוואס זיי האבן טאקע נישט מוחה געווען, אמר להו, האט ער זיי געזאגט, לאו אמרי לכו, האב איך ענק דען נישט געזאגט אז היכא דמטו שלוחי ניסן, ולא מטו שלוחי תשרי, ליעבדו תרי יומי גזירה ניסן אטו תשרי, און ממילא האט עטס געדארפט מוחה זיין. זאגט די גמרא ווייטער, רבא הוה רגיל דהוה יתיב בתעניתא תרי יומי, רבא פלעגט זיך פירן לחומרא, ער האט געהאלטן צוויי טאג יום כיפור, וואס אוודאי חזל האבן נישט מקפיד געווען ס'טייטש אפילו אלע ימים טובים האט מען טאקע מתקן געווען אז מ'דארף האלטן צוויי טאג אלץ ספיקא דיומא, יום כיפור, היות ס'איז א תענית ממש א סכנה פאסטן צוויי טאג, דארט האבן חזל נישט געפאדערט מ'זאל פאסטן צוויי טאג, ווייל מ'קען זיך פארלאזן אויף רוב יאר טאקע וואס אלול איז א חסר, פון דעסוועגן, רבא האט מחמיר געווען אויף זיך, און געהאלטן צוויי טאג יום כיפור על הצד אז מ'האט מעבר געווען אלול, און טאקע זאגט די גמרא זימנא חדא אשתכח כוותיה ס'האט זיך טאקע געמאכט איין מאל אז מ'האט מעבר געווען אלול און טאקע רבא איז ניצל געווארן ער האט געפאסט יום כיפור זאגט די גמרא רב נחמן יתיב בתעניתא כוליה יומי דכיפורי ס'איז געווען א מעשה רב נחמן איז געזעצן און געפאסט גאנץ יום כיפור לאורתא פארנאכטס אתא ההוא גברא געקומען דארט א מענטש אמר ליה זאגט ער פאר רב נחמן למחר יומא רבה במערבא, מארגן איז יום כיפור אין ארץ ישראל, וואס טייטש ער האט אים מודיע געווען אז מען האט מעבר געווען אלול, און בעצם דאס דאס געפאסט היינט איז גארנישט מיט נישט, מארגן איז בעצם יום כיפור, נאר וואס ווען האט ער אים דאס געזאגט? א מינוט פארן שקיעה, ער האט שוין נישט געקענט עפעס עסן, אמר ליה האט ר' נחמן געזאגט פאר דעם מענטש מהיכא אתה, פון וואו ביסטו? אמר ליה האט יענעם געזאגט מדמהריא, אזא נאמען פון א פלאץ, אמר ליה האט ר' נחמן געזאגט, דם תהא אחריתו, דם תהא אחריתו טייטש, בלוט עט זיך פארגיסן צום סוף ס'טייטש, מיין בלוט האסטו פארגאסן, האסט מיך געהארגעט, איך דארף יעצט פאסטן צוויי טאג, דאס איז ממש סכנת נפשות, קרא עליה ר' נחמן האט געזאגט אויף יענעם, געליינט אויף יענעם דעם פסוק, קלים היו רודפינו, אז מיינע רודפים זענען געווען קלים, זיי זענען געווען זייער גרינג מיר צו רודף'ן, ס'טייטש דא אויך דער מענטש וואלט בעצם געדארפט שטיל בלייבן, אדער לפחות ווארטן ביז ר' נחמן פאסט אויס און עסט עפעס, און ווי די מפרשים טאקע מסביר אז בעצם ס'איז נישט קיין עוולה, נישט פשט אז דער מענטש האט געראטעוועט ר' נחמן פון צו טון א עבירה, ניין, ווייל טאמער דער מענטש וואלט נישט געקומען וואלט ר' נחמן זיך זייער גוט געפירט, ווייל אין חוץ לארץ בעצם, טאמער עס קומט נישט אן בפירוש א שמועה אז אין ארץ ישראל האט מען מעבר געווען אלול, מעג מען זיך טאקע פירן לכתחילה צו האלטן יום כיפור כאילו אלול איז א חסר, ווייל יעדער פלאץ פירט זיך לויט זיין בית דין, און ממילא האט אים דער איד בעצם אפגעטון, און פארדעם האט זיך ר' נחמן געבייזערט אויף דער איד. זאגט די גמרא יעצט ווייטער. שלח ליה רב הונא בר אבין לרבא, רב הונא בר אבין האט געשיקט צו רבא, כד חזית דמשכה תקופת טבת, עד שיתסר בניסן, ס'טייטשט, די יאר האט זיך צוטיילט אויף פיר תקופות, תקופת טבת ענדיגט זיך און תקופת ניסן הייבט זיך אן, זאגט רב הונא בר אבין צו רבא, טאמער דו זעסט אז תקופת טבת ציט זיך אריין ביז די זעכצנסטע טאג פון חודש ניסן, און תקופת ניסן הייבט זיך הערשט דעמאלטס אן, די זעכצנסטע טאג פון ניסן, איז עברה לההיא שתא, זאלסטו מעבר זיין דעם יאר, זאלסט זאלסט צולייגן א חודש, מאכן אדר שני, ולא תחוש לה, האסט נישט פון וועם חושש צו זיין, אפילו בעצם פירסט דיך דא ווי א שיטת יחיד, ווי די שיטה פון אחרים, וואס אחרים איז דער וואס האלט טאקע אין אזא ציור מען דארף מעבר זיין, פונדעסטוועגן די הלכה אזוי, ווייל מען לערנט עס ארויס פון א פסוק. פון וועלכע פסוק לערנט מען ארויס מען דארף מעבר זיין די יאר אין אזא ציור? דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק שמור את חודש האביב, וואס מיינט שמור את חודש אביב? שמור אביב של תקופה, פאס אויף אויף תקופת אביב, תקופת אביב מיינט תקופת ניסן, ווייל ניסן ווערט דאך געצייטיגט די תבואה אין תקופת ניסן, ממילא הייסט דאס די אביב, און במילא זאגט אונז די פסוק פאס אויף אויף דעם אביב, שיהי' בחודש ניסן אז זאל זיין אין חודש ניסן, וואס מיינט אין חודש ניסן? מיינט נישט חודש ניסן אזוי ווי אונז מיר רופן חודש ניסן, נאר חודש ניסן מיינט ווען די לבנה פון ניסן איז חודש, ס'איז זיך מתחדש, ווען איז זיך די לבנה פון ניסן מתחדש? איז די ערשטע פֿערצן טאג פון יעדע חודש איז זיך די לבנה מתחדש, ווערט גרעסער און גרעסער און גרעסער און גרעסער און גרעסער די ערשטע פֿערצן טאג, די פופצנסטע טאג איז עס גלייך און נאכדעם הייבט עס אן ווערן קלענער, און במילא מוז מען אויפפאסן אז תקופת ניסן הייבט זיך אן אין די ערשטע פֿערצן טאג פון חודש ניסן, און במילא אזוי, טאמער מען זעט, מען מאכט א חשבון און מען זעט ס'גייט זיך אנהייבן די פופצנסטע טאג, דארף מען נאכנישט מעבר זיין די יאר, מען דארף נאכנישט צולייגן א אדר, פארוואס? ווייל מען קען פשוט מאכן אדר א מלא, רוקט זיך אלעס אפ א טאג, קומט אויס אז יעצט עט תקופת ניסן געפאלן י ד אנשטאטס ט ו, אבער טאמער מען זעט ס'געפאלט ט ז, פון ט ז קען מען עס נישט יעצט צוריק רוקן צו י ד אן מעבר זיין די יאר, און דאס זאגט רב הונא בר אבין רבא, אין אזא ציור דארף מען טאקע מעבר זיין די יאר, מען לייגט צו נאך א אדר, קומט אויס אז ווען ניסן קומט אן איז ניסן שוין טאקע אין די חודש האביב אין תקופת ניסן. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר להו רב נחמן להנהו נחותי ימא, רב נחמן האט געזאגט פאר די מענטשן וואס פלעגן ארויספארן אויפן וואסער אויפן ים, אתון, דלא ידעיתו בקביעא דירחא, עטץ ווייסטס דאך נישט ווען די שלוחי בית דין זענען ארויסגעקומען ווען איז ראש חודש ווען נישט איז כי חזיתו סיהרא דמשלים ליומא אז עטץ זעהטס אז די לבנה ציט זיך ביז אינדערפרי ביז די נץ החמה איז א סימן אז מען האלט י ד לחודש און במילא בעירו חמירא קענט עטץ פארברענען די חמץ ווייל ס'איז ערב פסח ס'טייטש אזוי אזוי ווי אונז האבן געזעהן אין די נעכטיגע בלאט אין דף כ אז די לבנה אנפאנג חודש ביים מולד איז צוזאמען מיטן זון. ס'טייטש פונקט צווישן די זון מיט די וועלט, אינמיטן חודש ט ו, צו י ד, ווי מ'וועט באלד זען י ד ובעיקר ט ו, איז די לבנה פונקט די אנדערע זייט, וואס טייטש ס'איז פונקט קעגן איבער די זון, די זון איז איין זייט וועלט, און די לבנה איז די אנדערע זייט וועלט, קומט אויס אויב אזוי, אז ווען די זון גייט ארויף, יענע רגע גייט די לבנה אראפ, און די זעלבע זאך פארקערט, ווען די לבנה קומט ארויף, גייט די זון אראפ, און במילא א גאנצע נאכט, ביז אינדערפרי העט מען קענען זעהן די לבנה, איז דאס זאגט ר' נחמן פאר די אידן דארט אז ווען עטס זעהטס די לבנה א גאנצע נאכט ביז אינדערפרי איז א סימן מ'האלט פונקט אינמיטן חודש מ'האלט י"ד לחודש קענט עטס פארברענען די חמץ, פרעגט די גמרא אימת משלים בחמיסר והא אנן מארביסר מבערינן, וואס טייטש ווען איז די לענגסטע טאג ווען טאקע ציט זיך די לבנה ביז אינדערפרי, די פופצנסטע טאג אין חודש, פארברענען ווען פארברענט מען די חמץ די פערצנסטע טאג, איז וואס זאגט ער דא? ענטפערט די גמרא לדידהו דמגלו להו עלמא מארביסר משלים, וואס טייטש, פאר די מענטשן וואס פארן אין ים, זיי האבן נישט קיין בערג ארום זיך, ביי זיי איז אלעס פלאך, מען זעט ממש די אופק, מען זעט ממש דארט ווי די זון פארט אראפ, ווי די לבנה קומט ארויף, מען זעט סאך ווייטער ווי מען זעט אין שטאט, ווייל א שטאט איז ארומגענומען מיט בערג, און ממילא, טאקע אין שטאט, דארט איז די פופצנסטע טאג פון חודש נאר דעמאלטס ציט זיך די לבנה ביז אינדערפרי, די פערצנסטע טאג נישט, אבער אויפן וואסער, אויפן וואסער איז אלעס סאך קלארער, איז אפילו די פערצנסטע טאג, ציט זיך אויך די לבנה ביז אינדערפרי, און דערפאר האט ר' נחמן זיי געגעבן די סימן. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, איז די קומענדיגע משנה איז דן לגבי עדים, וואס עדים האבן געזען די לבנה די דרייסיגסטע טאג, זיי ווילן קומען אין בית דין עדות זאגן, נאר וואס איז שבת, די דרייסיגסטע טאג איז שבת, איז די שאלה צו זיי מעגן מחלל שבת זיין צו נישט, און אזוי ווי מיר זען די גמרא, מען לערנט קלאר ארויס פון א פסוק אז עדים מעגן מחלל שבת זיין. פון דעסט וועגן האבן חזל מתקן געווען נאכן חורבן אז עדים זאלן נישט מחלל שבת זיין חוץ אויף צוויי חדשים ווי מען העט שוין זעהן די משנה זאגט די משנה על שני חדשים מחללין את השבת ס'דא צוויי חדשים וואס חזל האבן געלאזט עדים מחלל שבת זיין וועלכע צוויי חדשים על ניסן ועל תשרי פארוואס שבהן שלוחין יוצאין לסוריא ווייל די צוויי חדשים גייען שלוחי בית דין ארויס צו סיריע און צו אלע אנדערע שטעט אין גלות כדי צו מודיע זיין ווען איז געווען ראש חודש ובהן מתקנין את המועדות, און אלע ימים טובים זענען תלוי אין די חדשים, אין תשרי איז תלוי ראש השנה יום כיפור סוכות, אין ניסן איז תלוי פסח מיט שבועות, און דערפאר פאר די צוויי חדשים מעג מען מחלל שבת זיין, מען רעדט פון די עדים נישט פון די שלוחי בית דין, ווי די שלוחי בית דין קומען דא אריין העמער שוין זען די גמרא, זאגט די משנה ווייטער די משנה פירט אויס, וכשהיה בית המקדש קיים מחללין אף על כולם, ווען ס'איז געווען א בית מקדש האט מען מחלל שבת געווען אויף אלע ראש חדשים, מפני תקנת הקרבן, כדי מ'זאל וויסן ווען צו ברענגען די מוסף, ווען איז ראש חודש. זאגט די הייליגע גמרא, מ'האב מיר געזען אין די משנה על שני חדשים אז אויף צוויי חדשים מעגן די עדים מחלל שבת זיין, און די משנה האט עפעס אנגעכאפט א לשון שבהן שלוחין יוצאין לסוריא, ווייל ניסן און תשרי גייען שליחים ארויס, און די שליחים זענען מודיע פאר אלע אידן אין גלות ווען טאקע בית דין האט מקדש געווען די חודש, און אויף דעם פרעגט די גמרא אזוי, נאר צוויי חדשים איז דא שלוחי בית דין, ותו לא, ורמינהו, איך על דיר א סתירה פרעגן, מען האט קלאר געזען דף י"ח א משנה, על ששה חדשים השלוחין יוצאין, אז דא זעקס חדשים, וואס די שלוחים גייען ארויס פון בית דין מודיע זיין פארן גלות פארן גולה ווען בית דין האט מקדש געווען די חודש, און וואס עפעס שטייט דא ביי אונז אין משנה אז נאר אויף צוויי חדשים, ענטפערט די גמרא אזוי, אמר אביי הכי קאמר, על כולן שלוחין יוצאין מבערב על ניסן ועל תשרי עד שישמעו מפי בית דין מקודש, דהיינו פשט אזוי, נארמאל קען מען דאך דא נוצן אביסל שכל, וואס מיינט? עס מיינט אז לאמיר זאגן אז אין ארץ ישראל דארט ווי עס איז געווען א בית דין זעהט יעדער איינער כ"ט לחודש קוקט מען ארויף אין הימל מען זעהט א לבנה ביי אזא ציור איז נישט קיין שום ספק אין די וועלט אז מארגן ל' גייט בית דין מקדש זיין די חודש ווייל יעדער זעהט דאך די לבנה איז ביי אזא ציור די שלוחים וואס גייען יעצט מודיע זיין פאר אלע שטעט אינדרויסן פון ארץ ישראל אז בית דין האט מקדש געווען די חודש די שלוחים האבן נישט וואס צו ווארטן זיי האבן נישט וואס זיך צו פארזוימען, ברגע וואס יעדער זעט די לבנה, פאקן זיי זיך ארויף אויף פערד, און מען הייבט אן פארן פארציילן פארן עולם אז בית דין האט מקדש געווען די חודש, ווייל ס'איז נישט קיין ספק. די זעלבע זאך פארקערט, לאמיר זאגן אז גאנץ ל' איז אריבער די גאנצע דרייסיגסטע טאג און ס'איז נישט געקומען קיין עדים, איז ווען וועט זיין ראש חודש? די נעקסטע טאג ל"א, ס'איז נישט שייך צו מאכן א אנדערע טאג ראש חודש, און ממילא די שלוחי בית דין דארפן נישט זיצן יעצט און ווארטן ביז בית דין וועט מקדש זיין די חודש מארגן, ניין, ברגע ס'ווערט. נאכט, ביינאכט, די נאכט נאך די דרייסיגסטע טאג, ס'איז נישט געקומען קיין עדים, ארויף אויף די פערד, געגאנגען פארציילט פארן גאנצן גולה, אז בית דין האט געמאכט די פריערדיגע חודש א מלא, און מ'האט מקדש געווען די חודש די איין און דרייסיגסטע טאג, דאס איז נארמאל ביי אלע חדשים, ביי ניסן און ביי תשרי האבן חז"ל חושש געווען, זיי האבן נישט געוואלט די שלוחים זאלן אליין ארויסגיין, ווייל ס'איז יא דא עפעס א שטיקל צד אז אפשר בכל זאת אפילו יעדער איינער זעט די לבנה די ניין און צוואנציגסטע טאג, און ס'איז גאנץ קלאר אז מארגן גייט בית דין מקדש זיין די חודש, אבער ס'איז דא א צד אז נישט, דערפאר האט בית דין געמאכט א תקנה אז ניסן און תשרי, נישט דא אזא זאך, די שלוחים פארן נאר ארויס נאכדעם וואס זיי האבן קלאר געהערט פון די מויל פון בית דין אז מ'האט מקדש געווען די חודש, און במילא לאמיר מאכן א חשבון אזוי, אלע חדשים חוץ פון ניסן און תשרי איז שלוחי בית דין, איז קלאר ווי מ'וועט באלד זעהן, מ'נעמט ארויס פון א פסוק, שלוחי בית דין קענען קיינמאל נישט מחלל שבת זיין, די איינציגסטע מדובר איז אויף די עדים צו די עדים מעגן מחלל שבת זיין צו נישט, איז אזוי, נארמאל ביי אלע חדשים, לאמיר זאגן די עדים עלן מחלל שבת זיין, זיי עלן קומען שבת און זאגן פאר בית דין אונז האמיר געזען די לבנה, שוין, בית דין וועט מקדש זיין די חודש שבת, ווען גייען די שלוחי בית דין ארויס? מוצאי שבת, ווייל שלוחי בית דין זענען נישט מחלל שבת, קומט אויס מוצאי שבת גייען זיי ארויס, וואס איז טאמער די עדים זענען נישט געקומען שבת, איז ווען העט זיין ראש חודש זונטאג, ווען גייען די שלוחים ארויס? אויך מוצאי שבת, ווייל ווייטער אזוי ווי מען האט געשמועסט מען מעג נוצן שכל, ברגע וואס איז געווארן מוצאי שבת, און עדים זענען נישט געקומען גאנץ שבת, אטאמאטיש איז מארגן ראש חודש און ממילא די עדים קענען ארויסגיין, איז ממה נפשך צו ס'קומען עדים צו ס'קומען נישט קיין עדים, די שלוחים גייען ארויס מוצאי שבת און ממילא די עדים שפילן נישט קיין ראלע ביי די שלוחים, מה שאין כן ניסן און תשרי, דארט שפילן די עדים א ראלע, פארוואס? ווייל טאמער די עדים וועלן קומען שבת איז דעמאלטס מוצאי שבת גייען די שלוחים ארויס, טאמער אבער די עדים קומען נישט שבת איז נישט דא אזא זאך מוצאי שבת, די שלוחים נוצן די אייגענע שכל און זיי גייען ארויס. זיי דארפן דאך הערן מקודש, און ממילא עלן זיי דארפן ווארטן ביז מארגן ווען די עדים עלן קומען און בית דין עט מקדש זיין די חודש. איז פאר דעם דא איז א גרויסע נפקא מינה צו די עדים עלן מחלל שבת זיין צו נישט. ווייל טאמער די עדים עלן מחלל שבת זיין זעלן קומען שבת, עלן די שלוחים קענען ארויסגיין מוצאי שבת. טאמער אבער זיי עלן נישט מחלל שבת זיין, עלן די שלוחים דארפן ווארטן ביז מארגן, און אז די שלוחים וועלן דארפן ווארטן ביז מארגן, עט געשען א גרויסע פראבלעם, ווייל מ'עט נאר קענען ארויסגיין די נעקסטע טאג, און פשט זיי וועלן נישט קענען אנקומען אזוי ווייט, ווי זיי וואלטן ווען געוואלט, ווייל טאמער מען קען ארויספארן פריערט קען מען אנקומען ווייטער, עט זיין געוויסע פלעצער וואס דארט וועט מען נישט וויסן ווען טאקע מען האט מקדש געווען די חודש אין ארץ ישראל, איז פאר דעם ניסן און תשרי האט מען געלאזט די עדים מחלל שבת זיין, מה שאין כן אלע אנדערע חדשים וואס איז סיי ווי סיי נישט נוגע צו די עדים וועלן מחלל שבת זיין צו נישט, ווייל סיי ווי סיי גייען די שלוחים ארויס די זעלבע רגע און זעלן אנקומען צו אלע פלעצער במילא איז דארט האט מען נישט מתיר געווען מחלל שבת צו זיין, און דאס איז פשט וואס שטייט ביי אונזער משנה אז על שני חדשים מחללין את השבת שבהן שלוחין יוצאין לסוריא, וואס טייטש היות וואס ס'איז נוגע פאר די שלוחים איז די צוויי חדשים לאט מען די עדים מחלל שבת זיין, נאר וואס רש"י מערקט אן אז בעצם וואס איז פשט פון די גאנצע סוגיא, מען לאט עדים מחלל שבת זיין פאר די שלוחים, ווען די שלוחים אליין טארן נישט מחלל שבת זיין, וואס איז פשט פון דעם? נאר וואס דען, זאגט רש"י אוודאי נישט דאס איז די עיקר טעם, די עיקר טעם איז אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה, ובהן מתקנין את המועדות, ניסן און תשרי אלע ימים טובים זענען תלוי אין דעם, און דערפאר מעגן די עדים מחלל שבת זיין, ווייל מדין תורה בעצם מעגן זיי מחלל שבת זיין, און ממילא לאזן די חכמים מחלל שבת זיין אלץ תקנת המועדות, נאר וואס דען, ס'איז דא אזא שיינע אסמכתא אזא צו טעם נאך א טעם, אז בנוסף צו דעם איז אויך נוגע פאר די שלוחים, און דערפאר טאקע לאט מען זיי אויך פאר דעם מחלל שבת זיין. זאגט די גמרא תניא נמי הכי, על כולן יוצאין מבערב, על ניסן ועל תשרי, עד שישמעו מפי בית דין מקודש, נארמאל קען מען נוצן שכל, אבער ניסן און תשרי לאזט מען נישט נוצן קיין שכל, נאר מען דארף קלאר הערן מקודש פאר די שלוחים גייען ארויס. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מנין שמחללין עליהן את השבת, פון וואו ווייסט מען טאקע מן התורה אז עדים מעגן מחלל שבת זיין, צו קומען עדות זאגן אז זיי האבן געזען די לבנה, תלמוד לומר מ'לערנט אויס אין א פסוק, שטייט אין פסוק אלה מועדי השם, די פסוק זאגט מקראי קודש, וואס מקראי קודש, דאס איז ראשי חדשים, וואס איז תלוי אין די ווערטער פון בית דין און ווען בית דין איז מקדש, אשר תקראו אותם במועדם, וואס שטייט קלאר אין די פסוק ס'דארף זיין תקראו אותם במועדם, ס'טייטש מ'דארף מקדש זיין די חודש בעצייטן זאל זיין וואס זאל זיין, און ממילא מעגן עדים מחלל שבת זיין, כדי מ'זאל מקדש זיין די חודש בעצייטנס, יכול וואלט איך געמיינט, כשם שמחללין עד שיתקדשו, כך מחללין עד שיתקיימו, אז אזוי ווי מ'איז מחלל, די עדים זענען מחלל שבת, כדי בית דין זאל וויסן ווען מקדש זיין די חודש, איז אפשר די שלוחי בית דין זענען אויך מחלל שבת, כדי מענשטן איבעראל זאלן וויסן ווען איז געווען ראש חודש, תלמוד לומר אשר תקראו אותם, על קריאתם אתה מחלל, כדי בית דין זאל וויסן קריאתם ווען אויסצורופן ראש חודש, אויף דעם איז מען מחלל שבת, עדים זענען מחלל שבת, ואי אתה מחלל על קיומן, די שלוחי בית דין, זיי זענען נישט מחלל שבת, כדי צו מודיע זיין אין די גולה ווען טאקע מען האט מקדש געווען די חודש, ווייל דאס אויף דעם איז נישטא קיין לימוד פון פסוק. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה כשהיה בית המקדש קיים, מחללין אף על כולם, מפני תקנת הקרבן, פארציילט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, בראשונה היו מחללין אף על כולם, וואס טייטשט אין צייטן פון בית המקדש האט מען מחלל שבת געווען אויף אלע חדשים, אלעמאל זענען עדים געקומען אפילו שבת, משחרב בית המקדש, אמר להם ר' יוחנן בן זכאי, וכי יש קרבן? איז דען דא א קרבן דאך נישטא קיין קרבן, און וואס איז די טעם צו מחלל שבת זיין, התקינו שלא מחללין אלא על ניסן ועל תשרי בלבד, האט מען טאקע מתקן געווען אז מען האט מער נישט מחלל שבת געווען אויף אלע חדשים, נאר אויף ניסן און תשרי אלץ די מועדות. זאגט די משנה ווייטער, בין שנראה בעליל בין שלא נראה בעליל, סיי טאמער מען זעט די לבנה קלאר ווי די טאג, בעליל איז טייטש קלאר, און סיי טאמער מען זעט עס נישט קלאר, מחללין עליו את השבת, מעגן עדים מחלל שבת זיין, ס'טייטש די חידוש איז אפילו די לבנה איז זייער קלאר, במילא קען אפשר א מענטש מאכן א חשבון, וואס דארף איך גיין עדות זאגן, ס'איז זיכער, בית דין האט עס אויך געזען, אנדערע עדים האבן עס געזען, ניין, אלעמאל מעג מען מחלל שבת זיין, רבי יוסי אומר, אם נראה בעליל, אין מחללין עליו את השבת, רבי יוסי קריגט זיך, רבי יוסי האלט אפילו בעצם מן התורה מען מעג מחלל שבת זיין אלעמאל, אבער טאמער די לבנה איז קלאר ווי די טאג יעדער איינער זעט עס, דעמאלטס, האלט רבי יוסי חזל האבן מתקן געווען א מענטש זאל נישט גיין עדות זאגן, פארוואס? ווייל ס'איז זיכער דא נענטערע מענטשן וואס וואוינען לעבן בית דין וואס האבן עס אויך געזען, מילא פעלט נישט אויס צו מחלל שבת זיין. זאגט די משנה ווייטער, מעשה שעברו יותר מארבעים זוג, ס'איז א מעשה אז מער פון פערציג פאר עדים זענען געקומען עדות זאגן אין בית דין, און זענען אלע געגאנגען און זיי האבן מחלל שבת געווען זענען ארויס פון תחום, ועיכבם ר' עקיבא בלוד, ר' עקיבא האט זיי געזען אין שטאט לוד, דארט האט ער געוואוינט, זעט ער א גאנצע שיירה פון עדים גייען צו ירושלים צו בית דין עדות זאגן, האט ער זיי אלע אפגעשטעלט און געזאגט גענוג, שוין גענוג עדים ארויף, מען דארף נישט אזויפיל זאלן מחלל שבת זיין. שלח לו רבן גמליאל, האט רבן גמליאל געשיקט צו ר' עקיבא זאגן אם מעכב אתה את הרבים, נמצאת מכשילן לעתיד לבא, טאמער ביסט מעכב אזוי די עדים, איז לעתיד לבא, וואס טייטש אין די קומענדיגע חדשים עט ארויסקומען א מכשול, ווייל קיינער עט נישט וועלן קומען עדות זאגן, ווייל יעדער עט זאגן מסתמא דא אנדערע, ר' עקיבא וועט מיך מעכב זיין, אנדערע וועלן מיך מעכב זיין, זעלן נישט וועלן עדות זאגן עט ארויסקומען א מכשול, און ממילא האט רבן גמליאל אים פירגעהאלטן אויף דעם, ער האט געהאלטן מען דארף לאזן יעדעם איינעם קומען עדות זאגן. זאגט די הייליגע גמרא, מאי משמע דהאי עליל לישנא דמגלי הוא, ווי זעהן מיר אז עליל איז א לשון פון קלארקייט? אמר רבי אבהו, זאגט רבי אבהו, אמר קרא, מען לערנט פון פסוק, שטייט אין פסוק, אמרות השם אמרות טהורות, אז די ווערטער פון באשעפער איז ריין, כסף צרוף בעליל לארץ, אזוי ווי אויסגערייניגטע זילבער וואס איז קלאר פאר די גאנצע וועלט, מזוקק שבעתים וואס מען האט אויסגערייניגט זיבן מאל, על כל פנים זעהן מיר אז עליל איז א לשון פון קלארקייט. זאגט אונז די גמרא, די גמרא ברענגט יעצט א מחלוקת פון רב ושמואל צו שלמה המלך איז אנגעקומען צו די דרגה פון חכמה פון משה רבינו צו נישט, און ס'איז תלוי אלעס אין די פסוק, ס'טייטש א חלק פון די לימוד איז פון די פסוק אין תהלים וואס מ'האט יעצט געזען פון מזוקק שבעתים, איז אזוי, רב ושמואל, חד אמר, חמשים שערי בינה נבראו בעולם, אז פופציג שערי בינה האט די אייבערשטער באשאפן אויף די וועלט, וכולן ניתנו למשה, חסר אחד, און משה רבינו האט זוכה געווען צו אלע חוץ איינס טייטש נײַן און פֿופֿציק שערי בינה, ווי ווייסט מען דאס? שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, ותחסרהו מעט מאלקים, אז ס'האט געפעלט פון משה רבינו אביסל א טראפל צוצוקומען צו די העכסטע מדריגה פון חכמה, יעצט אזוי, אין די פריערדיגע פסוק וואס מ'האט פריערט געזען אין תהלים, שטייט אמרות השם אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתים, איז די גמרא דרש'נט אז דאס גייט ארויף אויף די בינה, אויף די חכמה פון משה רבינו, און ס'שטייט אז ער האט זוכה געווען מזוקק שבעתים, שבעתים מיינט זיבן, זיבן מאל זיבן איז ניין און פערציג, און ממילא משה רבינו האט זוכה געווען צו ניין און פערציג שערי בינה, און ס'שטייט ותחסרהו מעט מאלקים אז ס'האט אים געפעלט אביסל פון די גאנצע, זעהן מיר די גאנצע איז פופציג, און משה רבינו האט געהאט ניין און פערציג, יעצט אויף די חלק איז נישטא קיין מחלוקת רב ושמואל, יעדער איז מודה דערצו, נאר וואס? אין קהלת שטייט ביקש קהלת למצוא דברי חפץ אז קהלת טייטש שלמה המלך האט געוואלט עפעס האבן, וואס איז די עפעס? ביקש קהלת להיות כמשה, ער האט געוואלט די זעלבע דרגה פון חכמה פון משה רבינו, פון נײַן און פֿערציק שערי בינה, יצתה בת קול ואמרה לו, איז ארויס א בת קול און געזאגט די המשך הפסוק, שטייט דארט ווייטער אין פסוק, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, וכתוב יושר דברי אמת, אז וואס? אז קוק אריין אין די תורה, עסטו זעהן אז דו קענסט נישט, קענסט נישט האבן וואס דו ווילסט, קענסט נישט האבן דיין דברי חפץ, פארוואס? וואס שטייט אין די תורה? שטייט אין פסוק, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, און ממילא קענסטו נישט צו דעם זוכה זיין, אזוי האלט איינער פון זיי אדער רב אדער שמואל, וחד אמר. און די אנדערע זאגט ניין, בנביאים לא קם, במלכים קם, שטייט טאקע אין פסוק ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אז א נביא איז קיינמאל נישט געווען די דרגה פון משה, אבער א מלך יא, און ממילא שלמה המלך האט אוודאי יא איבערגעשטיגן משה רבינו מיט די שערי בינה. איי אויב אזוי וואס איז פשט אין פסוק פון ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, און די בת קול וואס האט אים געענטפערט וכתוב יושר דברי אמת, אלא מה אני מקיים ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, ביקש קהלת לדון דינין שבלב, שלא בעדים ושלא בהתראה, שלמה המלך געווען אזא חכם ער האט געוואלט דן זיין דין תורות אן קיין עדים אן קיין התראה, ווייל ער האט באמת געוואוסט ער האט פארשטאנען צו א מענטש צו אלעמען, ער האט פארשטאנען ווער זאגט אמת ווער נישט, איז יצתה בת קול ואמרה לו, וכתוב יושר דברי אמת, איז ארויס א בת קול און געזאגט שטייט א פסוק אז מען קען זיך נישט אזוי פירן, וועלכע פסוק? על פי שנים עדים, אז מען דארף האבן עדים, ס'גייט נישט אזוי, מען קען נישט אליין פסק'ענען אן קיין עדים אן קיין התראה, ס'איז דא די אלע כללים וואס מען נעמט ארויס פון די תורה. זאגט די גמרא ווייטער מ'האבן געזען אין די משנה, מעשה שעברו יותר מארבעים זוג, ועיכבן רבי עקיבא, און רבי עקיבא האט זיי מעכב געווען, גיימיר זען א ברייתא, די ברייתא האלט, תניא אמר רבי יהודה, רבי יהודה קריגט זיך אויף די משנה, רבי יהודה זאגט חס ושלום שרבי עקיבא עיכבן, אוודאי איז דאס נישט געווען מיט רבי עקיבא, רבי עקיבא האט אוודאי געוואוסט אז מען קען נישט מעכב זיין עדים, ווייל אז מען וועט מעכב זיין וועט ארויסקומען א מכשול, נאר וואס דען ס'איז געווען א מעשה אלא שזפר ראשה של גדר עיכבן, ס'איז געווען א איד זפר וואס ער איז געווען דער ראש העיר פון גדר, ער האט מעכב געווען די עדים, ושלח רבן גמליאל והורידו מגדולתו, רבי גמליאל האט געשיקט א שליחות מען זאל אים אראפ נעמען פון די תפקיד זיינע פון דאס ער איז ראש העיר, אויף דעם טאקע וואס ער האט מעכב געווען די אלע עדים און ס'קען ארויסקומען פון דעם א מכשול.